אז ס'האט דאך אלץ געקענט אין אונז צוטרייסלט ווערן, פון איין זייט חורבן, פון דער אנדערער זייט אן אויפקום פון א אידישער מדינה, אט די צוויי מאמענטן

כ'מיין איך האב אייך געענטפערט. כ'מעג פרעגן יעצט אט א פראגע וואס אויב איר ווילט נישט דארפט איר אויף איר נישט ענטפערן, וואס איך וואלט געוואלט וויסן, צו האט איר שטענדיג אזוי געקוקט אויף פאעזיע, אויכעט מיט פֿינף און צוואַנציק, דרײַסיק יאר צוריק, די צייט ווען דער אינזיכיזם איז אויפגעקומען, דער עקספרעסיאניזם, צו האט איר אנגעהויבן אזוי צו קוקן אויף פאעזיע און אויפן ליד און אויפן אידישן ליד בלויז אונטערן

למשל, איך בין געקומען קיין אמעריקע אין יולי נײַנצן פֿופֿצן, בין געזעסן אויף עליס איילענד צוועלף טעג, כ'האב נישט געקענט ארונטער גיין ווייל כ'האב נישט געהאט קיין פֿינף און צוואַנציק דאלער, קיין קרובים האב איך דא נישט געהאט, בין איך געזעסן, איז געקומען דער הכנסת אורחים, היינט איז עס האיאס, און האט מיר געזאגט וואס וועט זיין דער תכלית, האב איך געזאגט אויכעט וואס וועט טאקע זיין דער תכלית, האט ער געזאגט ביסט דאך זאגסט דאך אז ביסט א שרייבער, שרייב עפעס אן און איך וועל עס אוועקטראגן, אפשר וועט דאס וועסטו דערפאר קענען ארונטערקומען. האב איך געהאט מיט זיך דאמאלס א ליד פון ישעיה מ ב, ניין, ירמיה מ ב, וועגן די וואס קערן זיך אום צוריק קיין מצרים, און איך האב דאס ליד אוועקגעגעבן מען האט עס אפגעדרוקט דאמאלס פון טאגעבלאט און דערפאר בין איך טאקע ארונטערגעקומען. אבער וואס איך וויל אייך דא ארויסברענגען, כ'האב נאך נישט געהאט קיין באוואוסטזיניגן צוגאנג אז פאעזיע אידישע דארף מען שעפן פון אידישע קוואלן, נאר ביי מיר האט זיך פאעטיש אויסגעלייגט מיין פערזענליכע איבערלעבונג. אז אין דער צייט ביים אויסברוך פון דער ערשטער וועלט מלחמה זענען אידן ארויסגעפארן פון ארץ ישראל און איך בתוכם קיין מצרים, האט זיך עס ביי מיר אויסגעלייגט אינעם ליד אויפן מאטיוו פון ירמי' מ ב, דערנאכדעם האט אנגעהויבן צו קומען דאס באוואוסטזיניגקייט, וואס אייגנטליך האב איך עס נישט געבויט אויף קיין טעאריעס, נאר איך האב עס געבויט ווייזט אויס אויף דער אייגענער פאעטישער נעיגונג, און איך געדענק אז מיט יארן צוריק האב איך געהאט א א שרייבעריש א שרייבערישן וויכוח מיט א' לעיעלעסן און האב געשריבן עס אינעם אויפקום, און האב געזאגט דארטן, נו, לאמיר זיך ביידע אוועקזעצן ביים ריינעם קלארן טייכל פון טאלאנט און פאעזיע, לאמיר זען און ווער ס'וועט זיך גיכער קענען אנשפיגלען אין דעם דאזיגן טייכל. דאמאלסט האט זיך אנגעהויבן ביי מיר אט דער באוואוסטזיניגער צוגאנג. אוודאי האט די צייט געווירקט, אבער איך געדענק נאך מיט פיר און צוואנציג יאר צוריק האבן מיר געהאט וויכוחים צווישן זיך, די פאעטן וואס זענען געווען מיט מיר נאנט פלעגן אריינקומען צו מיר אין שטוב, נעכט דורכאנאנד. אידישע פאעזיע. אינעם בוך לויטער איז דער אלטער קוואל, וואס איז געשריבן געווארן פאר א משך פון פערצן פופצן יאר, נאך איידער, פאר היטלערן, נאך איידער וואס, זענען דא די אידישע מאטיוון. וואס דערגאנגען בין איך צו זיי, נישט פון דרויסנדיגע ווירקונגען, נאר פון אינעווייניג פון זיך אליין. אויב אזוי וויל איך אייך פרעגן, אין דער מחלוקה וואס איז אנגעגאנגען צווישן די יונגע, מאני לייב, אייסלאנד, לאנדא, און די אינזיכיסטן, מיט וואס פאר א צד האט איר דאן געהאלטן? מוז איך זאגן אז איך האב געהאלטן מיט די יונגע. נישט חלילה בכוח וואס איך האב געשריבן לידער ווי זיי, נאר פשוט וואס איך האב געהאלטן אז די יונגע.

כ'דארף זאגן דערפאר וואס געשריבן יענע לידער דארטן זענען געווען זעהר כאאטישע, און נאך דערפאר וואס אמעריקע האט מיר געגיבן די דיסטאנץ פון מיין אייגענעם לעבן, אמעריקע האט מיך, ס'איז אפשר פאראדאקסאל, דערווייטערט פון די קוואלן וואס איך האב געשעפט, און דערפאר האטס מיך דערנענטערט. איך זאג אז עס איז פאראדאקסאל, אבער פאעטיש דאכט זיך מיר אז איר קענט עס פארשטיין וואס איך מיין. עס איז זייער אינטערעסאנט, אויערבאך, וואס איר האט איצט געזאגט. איך וויל מיך ניט אריינלאזן מיט אייך אין א לאנגן געשפרעך וועגן דעם וואס איר באטראכט דאס ספעציפישע אמעריקאנישע אין אייער פאעזיע, וואס איר האט אנגעוויזן אויף דעם אידיש-אמעריקאנישן מאמענט אין אייער שאפן.

צווייטן דור וואס איז געקומען נאך זיי, צו וואסערע א דור געהערט איר לויט אייער אייגענער מיינונג? כ'דארף זאגן, די פראגע איז אביסל א פיינליכע פאר מיר. איך בין דער מיטלסטער. אינדערהיים, אין דער שטוב ביי אונז, בין איך געווען דער מיטלסטער. כ'האב געהאט אן עלטערן ברודער, כ'האב געהאט א אינגערן ברודער דאס מיזיניקל. איך בין געשטאנען צווישן זיי ביידע. כ'האב געהאט נאך א ברודער. אבער יענער איז געווען א קאליקע און מ'האט אים נישט געקענט אריינרעכענען אין דער נארמאלער סביבה פון דער משפחה, איז געווען אזוי, דער עלטערער ברודער האט מיך געוואלט מאכן פאר א מענטשן, איר ווייסט וואס הייסט מאכן פאר א מענטשן, דער יונגערער ברודער האט זיך איבערגענומען דערמיט וואס ער איז א מיזיניק, און איך, אויף מיר איז אויסגעקומען אז מען קוקט זיך נישט אום. ס'איז געווען מאדנע, ווי איך פלעג שטיין אינמיטן, און ביידע ברידער האבן זיך אריבערגעשריגן איבער מיין קאפ. כ'דערמאן זיך אז ס'איז געווען אין חב"ד.

די אינזיכיסטן האבן מיט זייער דראנג און מיט זייער ארגאניזירטקייט אויך האט פארנומען א פאזיציע. איך האב געדארפט שווער הארעווען מיין טייערער חבר טאבאטשניק אז איך זאל. ארויסרייסן זיך פון דער מיטלקייט. כ'ווייס נישט צי ס'איז מיר געלונגען, נאר איין זאך וויל איך אייך זאגן, אז די השגחה עליונה איז מיר בייגעשטאנען אז איך זאל נישט ווערן קיין עפיגאן, נישט פון דער יונגע, און זאל נישט ווערן.

איז בין איך באלד אריין געפאלן צו דער חברייע יונגע פאעטן ווי וויינפּער, נפתלי גראס, שפעטער מיט א פּ צוויי יאר ביאלאסטאצקי, זענען געווען נאך פאעטן וואס מ'געדענקט שוין היינט אפילו זיי נישט.

און וואָס וואָלט איר געזאָגט, האָט אָט דער דאָזיקער מיטעלער דור צוגעטראָגן צו דער ייִדישער פּאָעזיע, סײַ טעמאַטיש, סײַ אין פּרט פֿון פֿאָרם? אָט דער מיטעלער דור איז, פֿאַרשטייט זיך, דערפֿאַר וואָס קיין גרופּע זענען מיר נישט געווען, איז ניט שײַך צו זאָגן, אַז מיר האָבן זיך אויסגעאַרבעט צווישן זיך אַליין אַ געמיינזאַמען גאַנג אין דער פּאָעזיע. נאָר עפּעס איז געווען אַ שייכות. דאָס שייכות איז אפשר געווען דאָס דירעקטקייט פונעם בילד און דאָס דירעקטקייט פונעם אויסדרוק. דערנאָך זענען מיר זיך צעגאַנגען. וואס ער האט צוגעטראגן דער דור. איך בין נישט קיין ליטעראטור-געשיכטלער, און איך גלייב בכלל נישט אז מען קען אוועקשטעלן א באמת א שארף געצייכנטע ליניע, דער דור האט דאס געטראגן און דער דור האט דאס צוגעטראגן. ווארום דער פריעריקער דור, וואס האט דערנאכדעם זיך אריינגעלעבט מיט אונדז אין דער אין דער צייט, האט זיך אויך געענדערט. ער איז אויך געווארן באווירקט פון דער צייט. נאר פארט. דער דור האט אריינגעבראכט אינעם אידישן ליד נישט קיין קלארקייט, כ'וויל נישט זאגן קלארקייט, איך וויל אויך נישט זאגן אז ער האט דאס אידישע ליד ארויסגעוויקלט עפעס פונעם נעפל, נאר ער האט אריינגעבראכט אינעם אידישן ליד, געזאנגיקע ווירקליכקייט. איך האלט אז די יונגע האבן, ווען זיי זענען געווען נאך אין דער ערשטער סטאדיע, און זיי האבן דאמאלס באוואוסטזיניג זיך אוועקגעשטעלט פאר יונגע, האלט איך אז זיי האבן אריינגעבראכט געזאנגיקייט און בילדליכקייט, אבער זיי האבן זיך אלץ געהאלטן. איבער דער ווירקליכקייט. דער דור האט געפרואווט אריינברענגען אין דעם, לאמיר זאגן, רעאליזם, איך וואלט נישט געזאגט, ס'איז נישט טאקע רעאליזם אין ליד, אבער איר פארשטייט מיך וואס איך מיין, האט ער אריינגעבראכט געזאנגיקייט, ער האט אפשר געמאכט אט דעם קניפס און צונויפגעבינדן די ביידע, די ביידע עקן.

מיר האבן געלעבט נאר צווישן זיך, מיר האבן זייער ווייניג געהאט שייכות מיטן פשוט'ן אידן, מיטן אידן פון א גאנץ יאר, און ס'איז געווען שווער צו האבן שייכות, ווייל דער לעבנסשטייגער איז געווען א כאאטישער, און דערפאר זענען מיר דערווייטערט געווען, און מיר האבן אלץ געזען.

נישט געוואלט אמער, נאר די קינסטלערישע דערגרייכונגען וואס איך האב דערגרייכט, וואלט איך זיי אפשר נישט געקענט דערגרייכן דארטן, סיידן איך וואלט דורכאויס געווען אונטערן איינפלוס פון דער פאעזיע דא. גראד דא האב איך זיך באפרייט פונעם איינפלוס און האב עס געהאט פון זיך אליין.

לייכט צו פארשטיין, אין פרט פון פארם, אין פרט פון קינסטלערישן אויסדרוק, אין פרט פון בילד, מוזיק, און אזוי ווייטער. בעסאראביע איז א לאנד וואס האט געלייגט א באזונדערן חותם אויף די אידן.

איז אזוי ווי איר'ט א קוק טון זומער וואלקנס וואס ווערן אנגעלאדן מיט געבוירן רעגן, איר פילט אין די וואלקנס ווי עס איז אט אט אט וועלן זיי געבוירן א זינגעדיגן.

עפעס צוצויגן, עפעס איז דא אין דעם א מין אי בענקשאפט, אי טרויער, אי פארלוירנקייט. אבער דער סוף ענדיגט זיך עפעס מיט אן אויפגעלייזטקייט, מיט א מיט א צוטאנצנדיקייט.

דאס איז די געגנט ווי ס'וואקסן די וויינטרויבן און מ'מאכט דעם וויין, און פלעגט דארטן אפזיין אפאר וואכן כדי ער זאל ברענגען אויף ימים נוראים דער עיקר אויף סוכות א ניי וואלעכל, און ער איז געקומען אין בית מדרש, אין שוחטישן בית מדרש, און געבראַכט דאָס נײַע וואָלעכל, דאָס ברענג איך אײַך דערפֿאַר, צו ווײַזן, אויף וויפֿל אינעווייניק אין זיך דער ייִד איז געווען צונויפֿגעלעבט מיט דעם, מיט דער גאַנצער אַרומיקייט, מיט אַלצדינג, איז, לאָמיר זאָגן, מיר זענען קען זיין אויבנאויף אביסעלע לייכטער, געמיטליך לייכטער, אבער נישט געמיטליך לייכטזיניג. מיר זענען פריידיגער.

אבער דער טרויער איז דער עמעק טיפער טרויער, און דער טרויער איז דער בעסאראבישער טרויער, דאס בילד. ניגער האט מיט עטליכע וואכן צוריק געוואלט באווייזן אז די ליטווישע שרייבער באשרייבן מער די נאטור ווי די אוקריינער און די בעסאראבער.

דער אוקריינער און דער בעסאראבער וואס מיר זענען נאנטע קרובים, ער דארף עס ניט באשרייבן, ער האט אינעם זייטיגן בילד, ביי אים ווערט נישט די באשרייבונג פון דעם נאטור ווערט ניט א יש פאר זיך אליין, נאר ס'איז דא אומעטום אינעם גאנצן אויסדרוק זיינעם

צו האט עס ניט אפגעשוואכט די קוואליטעט פון אייערע לידער אט דאס שרייבן יעדן טאג א טאג ליד? איך בין זייער צופרידן וואס איר האט מיר געפרעגט די פראגע. כ'וועל אייך דערציילן א סוד, אז א צאל לידער פון די טאג לידער זענען אריין אין מיין בוך לויטער איז דער אלטער קוואל, און זענען אריין אין מיין בוך יעקב'ס געצעלטן. נאר דא וויל איך טאקע ווידער צוריק קומען צום בעסאראבישן, און אפשר איצט אויפקלערן זיך. איר וועט א קוק טוהן. אין די צו די שרייבער וואס זענען ארויסגעקומען פון בעסאראביע וועט איר זעהן אזוי אז א טיף ערנסטער שרייבער ווי יהודה שטיינבערג האט געשריבן מעשה'לעך פאר קינדער

איז איינער פון די גאר גאר אנגעזעענע שרייבער פאר קינדער אין דער העברעאישער ליטעראטור, יעקב פיכמאן, כ'קען אייך אנציילן אסאך אזעלכע. וואס מיינט עס? ס'מיינט אז עפעס איז דא אין דעם בעסאראבער שרייבער וואס ער האט אין זיך אויך שטיפערישקייט.

אויב איר האט געליינט מיין פאעמע ווייסע שטאט האט איר געפונען דארטן הומאריסטישע ערטער, לייכט הומאריסטיש, שפילעוודיגע. אויב איר האט געליינט מיינע דערציילונגען פאר קינדער האט איר געפונען אז ס'איז דא אין זיי שפילעוודיגקייט,

ספעציפישע אופנים פון שרייבן א ליד. אייניגע דיכטער זאגן אז ס'קומט צו זיי צום סאמע ערשטן קומט צו זיי א בילד, אנדערע זאגן א שורה, אנדערע הערן בלויז א ניגון, א רעש. ווי אזוי שרייבט איר א ליד און דערציילט מיט איינצעלהייטן וואס מער דערוועגן? און אויב מעגליך אויך מיט אפאר קאנקרעטע ביישפילן. שרייבן א ליד מיין טייערער איז א פרייד און א פיין ביי מיר. שרייבן א ליד איז אסאך מאל דאס אומפארשטאנענדיגסטע וואס איך פרוף זוכן פארשטיין, און ס'וועט שוין קלינגען מיינע חברים, מאדערנע גאר מאדערנע פאעטן וועלן מסתם אביסעלע א שמייכל טון דערפון, נאר איך זאג עס אז ביי מיר איז עס אסאך מאל א רעטעניש פאר מיר אליין. כ'וועל זאגן דעם אמת, כ'רייס זיך אראפ פון אייך, פאר אייך פון דעם הארצן. איך האב דא געליינט א ליד ווי איך רעד וועגן דעם אז איך בין נאכאלץ א פארדונגענער, א טאג פארדונגענער, און דארטן זאג איך אז. אז איך הייב ניט אן צו פארשטיין ווי אזוי ס'קומען צו מיר די לידער. ביי מיר לעב איך איבער נאכן אנשרייבן מיין ליד אז שוין, מער וועל איך שוין ניט שרייבן.

אז איך בלייב דערנאך מיטן גרויסן ספק צי א נס וועט ביי מיר ווידער געשעהן, ווי אזוי דאס ליד קומט צו מיר, אמאל לויפט גייט נאך גייט נאך גייט נאך א שורה.

זיך צונויפוואקסן זיך מיט אנדערע שורות, און קומט אויס אז איך זעץ זיך פשוט אוועק און הייב אן צו געפינען אין זיך אט די נאנטע חברים'לעך פאר דער דאזיגער שורה. אמאל ווידער באהערשט מיך א געדאנק. עפעס דער געדאנק איז נישט אזוי א טראכטערישער, נאר ער איז עפעס עפעס א ברענענדיגער ער ברענט אינעווייניגט, און ער שרייט אין מיר, וועסט דאך מיך ניט לאזן אליין. וועסט דאך מוזן, וועסט דאך מיך מוזן עפעס, עפעס א ארויסברענגען. אה, ס'דא ביי מיר א ליד, און דא וויל איך אילוסטרירן דאס, אינעם, אינעם בוך לויטער איז דער אלטער קוואל, איז דארטן הייסט עס מדבר מאטיוון. וואו איך רעד וועגן דעם ווי מיר זיצן צוריק אין מדבר אין בית שאן און ארום אונז ברענט א פלאקער וואס מיר האבן צעצונדן און מיר הייבן אן פונדאסניי דעם גאנג אין דער וועלט. ס'איז געווען אין די צייטן פון פארצווייפלונג. פון דערדריקטקייט, און דער געדאנק האט מיך געמאטערט פון צי זענען מיר נישט דערגאנגען ביזן סוף, און צי דארפן מיר נישט אנהייבן פונעם אנהייב. און איך האב געפונען דעם.

מאטערט אמאל א בילד. עס ליגן ביי מיר הונדערטער הונדערטער שורות בילדער וואס איך האב אנגעשריבן צוויי דריי שורות און זענען געבליבן ליגן. איז אז גאט העלפט איך קום צוריק צו די שורות און איך קען דאס בילד אויסלעבן ווערט דערפון א ליד. דא וויל איך אייך. זאגן אז א ליד פיל איך אז דאס פול ארויסגעזאגטע ליד איז נאכנישט קיין ליד.

אז איך בין אוועקגעגאנגען בין איך אזוי אומגעריכט אנגעקומען אויף א קליין וואסערפאל, ממש א נפל'ע קעגן דעם ריז, דעם ניאגרא פאל.

האב איך אנגעשריבן אין צען מינוט, און אן אנדער ליד קען נעמען טעג און וואכן ביז איך שרייב עס אן. דאס געווענדט זיך ווי איך בין. געשטימט אדער ווי ס'דאס ווארט אליין לאזט זיך קנעטן אין מיינע הענט, און דערפאר איז ניט שייך צו זאגן שרייבן לייכט. איך קען שרייבן לייכט, נאר איך וועל קיינמאל נישט ארויסלאזן קיין ליד. ביז דאס ליד וועט ביי מיר נאך מיין מיינונג זיין דאס וואס איך וויל זאגן אין דער פערפעקטסטער פארם ווי איך פארשטיי זיך. פארשטייט זיך מ'קען נישט זאגן אז אלע וועלן עס פארשטיין, אזוי אז ס'איז נישט שייך צו זאגן אלעמאל לייכט אדער אלעמאל שווער. ס'געווענדט זיך, אויף וויפיל איך ווייס האט איר מערסטענס געשריבן אין געבונדענע פערזן מיט גראמען. האט איר געשריבן אין גראמען דערפאר ווייל ס'איז אייך לייכטער צו שרייבן אין גראם, צו ווייל איר האלט אז דער גראם איז א וויכטיגער עלימענט אין א ליד, און אז אן א גראם קאן קיין ליד ניט זיין באמת א ליד? אז וואס מיר זאלען זאגן וועגן פרייע פערזן, קיין אמת'ע לידער זענען זיי ניט, אויב איר האלט אזוי. איך האלט אז דער גראם ביי מיר איז אן אנטפלעקונג. דער גראם אז איך געפין אים עפנט פאר מיר אויף עפעס א נייעם נייעם האריזאנט וואס איך הייב ערשט אן פונעם אנטפלעקטן גראם ערשט אן ביי מיר דאס אנטפלעקטע ליד מיטן גראם איז אזוי, מיין טייערער טאבאטשניק, אז איך האב אויף מיר באמערקט גראם איך זייער אסאך העברעאישע ווערטער מיט אידישע, איך גראם קיינמאל נישט העברעאישע מיט העברעאישע, ווייל דאס איז, ע, איך וויל נישט נעמען לייכט דעם ענין, דאס איז זייער א גרינגע זאך. פארוואס? ווייל איך האלט אז א ווארט ווערט אסאך מאל אפגעניצעוועט, אפגעטראגן, גראם ווערט אפגעטראגן, און איך קען ניט. געפינען אין זיך די אנטפלעקטקייט פונעם ליד, אויב ס'גייט אן אפגעטראגנקייט, אן אפגעניצעוועטקייט, אז איך געפין עפעס א גראם וואס איז פאר מיר אן אויפבליץ, געפין איך שוין אין זיך אליין עפעס דעם שטראם פון ליד וואס וואקסט פון מיר ארויס. דער פרייער פערז ס'איז אן אנדער געזעץ. ס'איז אן אנדער אופן פון אויסדרוק. איך אליין, ווי א פאעט, פיל זיך אז איך וויל זיך צוימען אינעם ליד, און דערפאר באפריי איך זיך פון דער רייסעניש אסאך מאל צום פרייען פערז. ווען איך זאל ניט זיין געצוימט, וועל איך אפשר נישט קענען. ווערן פריי אין ליד. כ'האב פריער גערעדט וועגן דעם גראם העברעיש מיט אידיש, און דאס איז אפשר פארבונדן מיט מיינע לירישע לידער וואס ווארצלען אין אידישע באגריפן און אין אידישע בילדער. ס'איז א גאנצער גאנג וואס איך האב אויף זיך גענומען און גענומען אים באוואוסטזיניג, און כ'האב אים גענומען באוואוסטזיניג דערפאר וואס איך האלט אז דאס אידישע לירישע ליד קען זיך אויסלעבן אין אידישקייט, אדער לאמיר זאגן אין אידישער בילדליכקייט. איך האלט אז מיר וועלן נישט מרעיש עולמות זיין מיט גלאט ליריק, די וועלט פארמאגט זיך גענוג, אבער מיט באזונדערער אידישער ליריק גלייב איך אז מיר קענען צוטראגן צו דער פאעזיע פון דער וועלט א גרויסן צושטייער. מיר אליין פעלט עס אויס. אט האב איך למשל געוואלט שרייבן לידער פון שקיעה, האב איך געפונען א גאנג אזא אז למשל יצחק ווען ער האט געהאלטן ביי די לעצטע טעג ער איז שוין געווען האלב בלינד האט אין דער האלב בלינדקייט אין אים אויפגעלויכטן דאס גרויסע פאעטישע געזאנג

האב איך אריינגעבראכט מיין אייגענע איבערלעבונג, אבער אין א טיף אידישן מאטיוו, און דאס מיין איך מיט אידישער ליריק. איך מיין, אורבאך, מיר וועלן מיט דעם ענדיגן, איך דאנק אייך פארן גיבן אזוינע אויסשעפליכע ענטפערס אויף די פראגן. א דאנק.